מ'וועט לערנען די מאמר תנו רבנן מצות נר חנוכה. מ'וועט לערנען א מאמר אויף חנוכה. נישט אויפן פרשה. אזוי האט מען געבעטן. מ'זאל לערנען אויף חנוכה. מ'וועט לערנען די מאמר אויף חנוכה. ס'איז אויף דף לב טור ד'. די מאמר הייבט זיך אן תנו רבנן מצות נר חנוכה. מ'וועט נישט לערנען דעם גאנצן מאמר, ס'איז א זייער א לאנגע מאמר, מ'וועט לערנען דעם חלק וואס רעדט בנוגע צו חנוכה בפרטיות. אקעי, הייבט אן דער אלטער רבי. תנו רבנן מצות נר חנוכה איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל בנוגע צו בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק ח' מכאן ואילך פוחת והולך כמו פרי החג בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך מעלין בקודש יא דא מחלוקת בית שמאי און בית הלל אז מ'איז מהדר מ'איז מדליק יעדער יעדער לילה איז מען מוסיף נאך א נר כיצד ווי זאל זיין דעם סדר צו מ'זאל מדליק זיין דעם ערשטן נאכט אכט און דערנאך הולך ופוחת דאס איז שיטת בית שמאי אזוי ווי פרי החג וואס דארט דארטן אויך איז דער סדר פריער איז דאס י"ג און דערנאך פוחת והולך, בית הלל האלט פארקערט דער ערשטע טאג איז מען מדליק נאר איינע און דערנאך איז מען מוסיף והולך מצד מעלין בקודש. וצריך להבין מה ענין נר חנוכה לפרי החג וואס פאר א שייכות האט נר חנוכה צו פרי החג וואס ברענגט בית הלל עה בית שמאי א ראיה אז ווי זאל זיין דער סדר הדלקה חנוכה אזוי ווי פרי החג וואס פאר א שייכות האט עס נר חנוכה צו פרי החג. הייבט אן איז דארף מען נקדים מה שכתוב נר מצוה ותורה אור שהמצוות נקראים נר וגם כתוב נר הוי' נשמת אדם שהנשמה נקרא נר הייבט אן דער אלטער רבי פריער רעדן בנוגע צו וואס איז א נר בכלל דערנאך אום צו פארשטיין וואס איז די וואס איז מיוחד אין נרות חנוכה וואס איז ספעציעל מיט נרות חנוכה איז פארשטיין די מעלה המיוחדת פון נר חנוכה דארף מען פריער פארשטיין בכלל וואס איז די מושג פון א נר באופן כללי, ברענגט דער אלטער רבי אז ס'איז דא צוויי סוגים פון נרות, ס'איז דא די מצוות ווערן אנגערופען א נר, און ס'איז דא וואס נר הוי' נשמת אדם וואס די נשמה ווערט אנגערופען א נר. איז פריער דער אלטער רבי מבאר וואס איז א מצוה, דאס הייבט ער אן מבאר זיין בזהר מבואר שמצוות נקראים לבושין, איז ער מבאר בארוכה וואס הייסט א מצוה, און דערנאך איז ער מבאר וואס איז דער מעלה מיוחדת וואס איז דא אין א נשמה. איך וועל זאגן נאר דער נקודה אויסנווייניג דער אלטער רבי רעדט דא אין דער פנים ווייל איך וויל מער ארויסברענגען דעם נקודה בנוגע צו חנוכה מער די נקודה וואס דער אלטער רבי ברענגט אז ס'איז דא צוויי צוויי נרות צוויי אופנים פון ליכטיגקייט צוויי אופנים פון ברענגען פון ברענגען אז ס'זאל זיין א גילוי אלוקות מ'זאל זען דער אור דער אור האלוקי דער אור האלוקות און די דוגמא דער אלטער רבי ברענגט איז ס'איז דא וואס שטייט אז ס'איז דא די נביאים וואס האבן געזען דעם אייבערשטן דורך א אספקלריא מאירה און ס'איז דא אספקלריא שאינה מאירה צווישן אנדערע ווערטער, בשעת א מענטש וויל זען עפעס פון דערווייטענס וואס ער אליין קען עס נישט זען, א מענטש איז דא זייער א ווייטע זאך וואס זיינע אויגן גייען נישט אהינצו, אדער ס'איז דא צוויי אופנים וואס וואס א מענטש קען נישט זען א זאך, א מענטש'נס אויג קען נישט דערגיין צו יענעם זאך, עס איז יענע זאך לייכט נישט ביי אים, איין אופן איז ווייל די זאך איז זייער ווייט פון אים, דאס איז איין אופן, ס'איז פשוט זייער ווייט, דערנאך דארף מען אנטון, דארף איז דא א מראה, ס'איז דא א געוויסע סארט זכוכית וואס דורך דער זכוכית קען מען זען אויכעט צו דערווייטענס, דאס איז איין איין וועג. דערנאך איז דא א צווייטע אופן וואס א מענטש קען נישט זען, נישט ווייל ס'איז צו ווייט, נאר ס'איז פשוט דער מושג פון זען גייט נישט אין יענעם ענין. למשל א מענטש קען נישט זען פון זיינע, פון הינטער זיך, א מענטש קען נישט זען זיך אליין. דאס איז נישט ווייל דער מענטש אליין איז צו ווייט פון זיך, נישט ווייל ס'איז צו ווייט, נאר ווייל דער גאנצער מושג פון זען איז אין אן אנדערע סארט ענין בכלל, דער גאנצער מושג פון זען איז זען א צווייטער זאך, זען זיך אליין קלעבט נישט דער גאנצער מושג פון זען, ס'איז נישט ווייל ס'איז צו ווייט נאר דער גאנצער זאך האט נישט קיין שייכות מיט דעם, דער גאנצער מושג פון זען קלעבט נישט לגבי זיך אליין, דער גאנצער מושג פון זען איז נאר כלפי עפעס אנדערש, כלפי זיך אליין איז איז די אויגן גייען נישט אין יענעם אין יענעם כיוון, די אויגן גייען נישט אין יענעם אין יענעם אין יענעם זייט. אויגן קענען זען זאכן פון דעם מענטשן צו פאראויס, אבער צום מענטשן אליין אדער צו הינטער אים איז נישט שייך דער גאנצער מושג פון זען. דאס איז דער און אויף דעם אויכעט בכדי אז א מענטש זאל זען זיך אליין אדער זען פון זיין פון הינטער הינטער זיך איז אויכעט דורך א מראה, דורך א מראה זכוכית דורך א שפיגל. וואס זענען די חילוקים צווישן די צוויי מראות? איז דאס הייסט ס'איז דא צוויי אופנים ווי צו זען א זאך וואס א מענטש מצד עצמו קען נישט זען. א זאך וואס איז זייער ווייט פון אים, און דאס מיינט אין אין בנוגע צו עבודה מיינט עס, בין א דרגה פון אלוקות וואס האט א הגבלה, דרגה אלוקות וואס א מענטש קען אליין דערגיין צו דעם, קען אליין פארשטיין, איז דאס דאס דאס רעדט דער דער אלטער רבי נישט אין דער מאמר, ס'דא א דרגה פון אלוקות וואס א מענטש דורך זיין הארעווען מיט זיין שכל, דורך זיינע מידות, קען ער דערגיין צו דער מדריגה, דאס איז א מדריגה וואס אלוקות איז בהגבלה כביכול, וואס דער אייבערשטער קען זיין א זאך וואס מ'קען פארשטיין, מ'קען עס מרגיש זיין, דאס דארף נישט אנקומען צו א געוויסע צו א מראה מיוחדת, דארף נישט אנקומען צו א גלאז. בכדי צו זען אלקות, א מענטשנ'ס אויג אליין קען דערגיין צו דער מדריגה, דאס איז דאס איז בדרך כלל, דאס איז נישט דאס איז נישט דער מושג פון פון א נר וואס מען רעדט דא, דער מושג פון א נר פון א פייער איז, אזוי ווי בגשמיות איז א פייער א זאך וואס איז וואס איז אנדערש פון אלע אנדערע סארט זאכן וואס מיר האבן אין וועלט, פייער ווייזט אויף א זאך וואס איז א פייער קען איז נישט אפגעמאסטן אין אין א געוויסער פלאץ, פייער ווייזט בנוגע צו אונזער וועלט דאס איז א ענין רוחני בגדר צו אונזער וועלט. ס'איז דא גשמיות'דיגע זאכן, און פייער איז א זאך וואס וואס דערמאנט אונז פון א העכערע וועלט, פון א וועלט פון רוחניות. פייער האט אין זיך אזעלכע איידעלע תכונות, ס'איז נישט קיין רעגולער גשמיות'דיגער זאך, ס'איז מער א איידעלערע סארט זאך, על דרך זה מען רעדט בנוגע צום נר, א נר, א גילוי אלוקות וואס ווערט נמשל בנוגע צו די מושג פון א פייער מיינט דאס א גילוי אלוקות וואס איז העכער פון וויפיל א מענטש קען אליין פארנעמען, העכער פון די דרגה וואס די מענטש קען אליין דערגיין, וואס א מענטש קען אליין דערגיין, דאס איז נישט קיין פייער, דאס איז א דרגה פון אלוקות וואס איז בערכו, ער קען דאס אנכאפען, ער קען דאס פארשטיין, ער קען דאס מרגיש זיין, דא רעדט מען ווען מ'רעדט בנוגע צו א פייער, א נר, רעדט מען אלץ צו דרגות אין אלוקות וואס זענען העכער פון הגבלות הנבראים, דער בלי גבול פון אייבערשטן, וואס דערפאר ווערט עס נמשל אין א פייער, דאס הייסט אין דער ענין אלוקות וואס איז העכער פון הגבלות האדם, דער העכער פון הגבלה פון אייבערשטן דארף מען אנקומען צו אנקומען ס'איז זייער ווייט א מענטשנ'ס אויג אליין קען נישט קען נישט צוקומען צו דעם איז דא איז דא צוויי מראות צוויי סארטן גלעזער וואס ברענגען א מענטשן צו די ווייטער דרגה פון אלוקות צו די בלי גבול פון אייבערשטן ס'איז דא איין אופן וואס ווערט אנגערופן אספקלריא מאירה אספקלריא מאירה איז על דרך כ'ווייס נישט פונקט אבער אזוי אזוי ווי ברילין אדער בעסער געזאגט אזוי ווי אזוי ווי מינאקולערס. מינאקולערס, וואס דורך מינאקולערס קען א מענטש זען צו זייער א ווייטער, זייער א ווייטער פלאץ, איז דער מענטש אליין געפינט זיך זייער ווייט מיט דער פלאץ וואס ער וויל זען, די מינאקולערס זענען מקרב יענעם ענין צו אים, א זאך וואס ער אליין קען נישט דערגיין, צו דעם די מינאקולערס זענען דורכזיכטיג, זיי ווייזן נישט די מינאקולערס, דער זכוכית, דער גלאז פון די מינאקולערס ווייזן נישט זיך אליין, זיי זענען דורכזיכטיג, דורך זיי קען מען דערגיין צו א זאך וואס איז זייער ווייט פון מענטשן. און וואס איז דאס אין נמשל? אין נמשל זאגט, זאגט דער אלטער רבי, דאס איז דער מושג פון א מצוה. א מצוה איז בדוגמת א מינאקולער צו דעם בלי גבול פון אייבערשטן. וואס א מצוה איז רצון העליון. בשעת א איד טוט א מצוה, דורך דעם פארבינדט זיך זיין נשמה מיט'ן בלי גבול פון אייבערשטן, מיט'ן רצון העליון. איז די מעשה המצוה אזוי ווי א דורכזיכטיגע גלאז וואס ברענגט דעם מענטשן צו זען דעם בלי גבול פון אייבערשטן. ווען וועט מען דאס טאקע זען דאס וואס מיר טוהן, בשעת מען טוט א מצוה וועט מען עס זען בעלמא דאתי, בשעת די נשמה וועט וועט לאחרי, בשעת די נשמה גייט אין גן עדן יעמאלט וועט ער זען, יעמאלט וועט ער זען, וועט ער מרגיש זיין דער גילוי אלוקות וואס האט זיך אויפגעטאן דורך די מצוה, בשעת א איד טוט א מצוה לייגט ער אויף זיך אן מינאקולערס, לייגט ער אויף זיך אן ברילן, דאס איז דער גלאז וואס דורך דעם קען א מענטש זען צו דערווייטענס, בשעת מען טוט א מצוה, איז די מצוה איז א רוחניות'דיגע סארט מעשה, עס איז אן איידעלע מעשה. דער אלטער רבי רעדט באריכות פארוואס דווקא א מצוה דא אין עולם הזה, איז דאס איז דער גלאז וואס ווייזט אן אויפן אייבערשטן, פארוואס דווקא א מצוה? דווקא דערפאר ווייל די מצוה איז אין עולם הזה דווקא, דווקא דערפאר ווייל די מצוה איז א מעשה, איז דאס דווקא ברענגט ארויס דער בלי גבול פון דעם אייבערשטן. די דרגא הבלתי מוגבלת פון אייבערשטן ליגט דווקא אין א מעשה מצוה אין עולם הזה הגשמי. אפשר וועט מען שפעטער, אבער די נקודה וואס דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען איז, אז א מצוה איז א זאך וואס דורך דעם האט א מענטש א, דאס איז א מראה, דאס איז א זכוכית, וואס דורך דעם זעט א מענטש דער בלי גבול פון אלוקות, זעט א מענטש צו דערווייטענס, דאס איז איין אופן פון א מראה. וואס איז דער מראה? דאס איז א מראה אויף א דורכזיכטיגער זאך, אן איידעלער זאך, א מעשה מצוה, א מעשה פון רצון העליון, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין, ס'איז א מעשה פון רצון האב, מען טוט א זאך פארן אייבערשטן, דאס איז א מצוה, א מצוה איז נישט קיין, איז נישט קיין, ס'איז א דורכזיכטיגער זאך, מען גייט דא אויספירן וואס דער אייבערשטער וויל, און די דורכזיכטיגע זאך, דער גלאז, ברענגט א אידן און ווייזט אים אן דרגות וואס איז אינגאנצן העכער פון וואס א מענטש אליין קען דערגיין צו דעם, ברענגט דעם מענטשן צו דעם, צו דעם בליקווינקל פון דעם אייבערשטן. דאס איז א מצוה. דאס איז ווערט אנגערופן אספקלריא מאירה, א דורכזיכטיגער גלאז וואס לאזט דיר זען צו דערווייטנס. דאס איז איין אופן. דערנאך איז דא אספקלריא שאינה מאירה, וואס איז אויכעט א גלאז, אבער עס איז א שפיגל. וואס איז א שפיגל? א שפיגל איז א זאך וואס דורך דעם שפיגל קען מען זען, נישט צו דערווייטנס, אבער מען קען זען צו ערטער וואס אליין וואלט נישט געקענט דערגיין אהינצו, ווייל די ריכטונג פון דער אויג גייט נישט אין יענעם כיוון. דאס איז דער, דאס איז דער, דער, און דורך א שפיגל קען מען זען, מען קען זען זיך אליין, אדער מען קען זען אפילו אין דער, אין דער הינטערשטער זייט פון א מענטש דורך א שפיגל. עס איז אויכעט בדוגמת דער מושג פון א מראה, פון א גלאז וואס לאזט דיר זען ערטער וואס איז ווייטער פון דיר, עס איז ווייטקייט, נישט, נישט אין ווייטקייט אז עס איז צו ווייט, נאר עס איז נישט, עס איז נישט אין דעם גדר פון זען, נישט, נישט, קוקן הייסט, קוקן איז נישט חל אויף זען זיך אליין אדער זען הינטער זיך. וואס איז א גלאז? וואס איז א, וואס איז א א מראה? איז אויב מ'וואלט געהאט א גלאז, א א א גלאז, א א מראה של זכוכית, און מען וואלט אויף דעם אנגעלייגט א א א חומר גס, א ערד אויף דעם, וואלט יעמאלט, וואלט וואלט וואלט זיך אפגעהאקט, זעט מען אויף דעם ערד, ס'וואלט נישט אפגעשפיגלט א צווייטער זאך. וואס איז די מעשה פון א זכוכית איז אז ס'איז דא אויף דעם א חומר דק, ס'איז דא אויף דעם זילבער זייער א דקות'דיגע חומר, און דער חומר איז מצד אחד איז עס נישט קיין נישט קיין דורכזיכטיגע זאך, ס'איז א זאך וואס האט אויף זיך אן אייגענער א אייגענער קאליר א אייגענער א אייגענער חומר א אייגענער א אייגענער פארעם, אבער ס'איז א פארעם וואס איז אויסגעאיידעלטע פארעם, ס'האט אין זיך א איידעלקייט וואס דערפאר קען עס אפשפיגלן אין א זאך וואס קומט אן צו אים. א גראבע זאך, וואס א גראבע זאך הייסט אז ס'האט ס'האט זיך נישט אין אים קיין איידלקייט, ער איז וואס ער איז, קען ער נישט אפשפיגלען א צווייטע זאך, יעדע זאך וואס איז דא אין וועלט איז ער וואס ער איז, ער האט זיין אייגענער קאליר און ער ווייזט זיך אליין, אפשפיגלען א צווייטע זאך דארף מען אנקומען דארף מען זיין עפעס עפעס א איידעלער צו אפשפיגלען א צווייטע זאך, דער מעלה פון א שפיגל איז אז ס'איז א איידעלער חומר, ס'איז אן אויסגעאיידעלטער חומר, כ זילבער למשל איז א אויס, ס'איז נישט, כ'ווייס נישט פונקט אין חכמת הטבע ווי עס ארבעט, אבער זילבער איז א איז א אויסגעאיידעלטע סארט סארט מאטריאל, וואס מצד דער מצד זיין איידלקייט מצד זיין ליכטיגקייט קען עס אפשפיגלען א צווייטע זאך. דאס איז דער, דאס איז דער מראה, דאס איז, דאס איז, דאס איז, דאס איז אן אנדערע סארט, דאס איז א ספקלריה שאינה מהירה. וואס איז דער חילוק פון אספקלריא מאירה מיט אספקלריא שאינה מאירה? איז דער, דער אספקלריא מאירה ברענגט דער מענטשן אז ער קען זען די זאך אליין וואס איז ווייט, ס'איז דא א זאך וואס איז ווי זייער ווייט, דער מראה איז א דורכזיכטיגער זאך וואס דורך דעם קען מען זען צו דערווייטנס. דער שפיגל לאזט מיר זען זיך אליין און לאזט מיר זען פון הינטער זיך, אבער די זאך אליין וואס דער שפיגל ווייזט מיר, די זאך אליין קען איך נישט זען. איך קען נאר זעהן דער דמות וואס איז זיך משתקף אויפן שפיגל, איך קען נאר זעהן דער אפשפיגל פון דער זאך אויפן שפיגל, אבער דער זאך אליין קען איך נישט זעהן. און מצד אחד איז דער שפיגל, דאס איז דער חיסרון פון א שפיגל, דער מעלה פון א פון א אספקלריא המאירה איז, אז מיט דעם אספקלריא, מיט דעם מיט דעם דורכזיכטיגער גלאז, קען מען זעהן די ווייטקייט אליין, קען מען זעהן די בלי גבול פון אייבערשטן אליין.

דאס דאס זעט איר נישט, איז איז דאס איז דער דאס איז דער חיסרון, איז על דרך באלד מיר גייען צום נמשל, אבער ס'איז דא א מעלה, דער מעלה אויף דעם איז וואס דער אספקלריא המאירה, דער אויג זעט צו יענעם כיוון, נאר וואס דען ס'איז צו ווייט, איז די אספקלריא המאירה מאכט איז איז אויף טוט אויף נאר אין כמות, אין איכות, אין דער איכות הראייה איז בייט נישט דער דער אספקלריא מאירה. א מענטש קען זען צו דער ווייט, ער קוקט קען ער זען, נאר וואס דען ס'איז דא א הגבלה וויפיל ער קען זען, קומט אספקלריא מאירה און ברענגט ווייטערע זאכן נענטער צום מענטשן, מאכט ער מאכט ער מאכט ער דער ראייה וואס דער מענטש קען זען אויף א ווייטערן שטח, אבער די אספקלריא שאינה מאירה ברענגט דיר זאכן וואס דער גאנצער מושג פון זען איז נישט חל בנוגע צו דער זאך. דער גאנצער כח פון זען איז נישט צו צו ווייט, ס'גייט נישט אין יענעם אין יענעם כיוון בכלל, ס'גייט נישט אין יענעם אין יענעם דיירעקשאן, ס'קלעבט נישט איינס, זען מאחוריים ס'איז זייער נאנט אבער די גאנצע מושג פון זען איז זען פון פאראויס נישט זען נישט זען פון הינטן, ס'קלעבט נישט. איז דער איכות, דער סארט זען וואס א מענטש האט דורך די שפיגל איז אן אנדערע סארט זען בכלל. ס'איז זען זאכן וואס אין אנדערע ווערטער ווי אין נמשל אין משל וואס איז נישט בגדר זען. לגבי דעם מענטשן איז זיין הינטן ס'איז נישט וואס איז צו ווייט פון אים, ס'איז נישט בגדר זען דעם ענין, ס'איז העכער פון דעם מושג פון זען. זיין הינטן איז העכער פון דעם מושג פון זען. זייער ווייט איז אין דער גדר פון זען. נאר וואס דען, ס'איז זייער ווייט, אין כמות איז דאס ווייט, מען דארף עס מקרב זיין. מה שאין כן זען פון זיך, פון הינטער זיך, ס'איז נישט בגדר פון זען בכלל. און דער שפיגל טוט אויף א נייער סארט איכות פון ראי', א נייער סארט זען, א מענטש קען זען פון דערהינטן, א נייער סארט זען. וואס מיינט דאס אין עבודה טייטשט ער דארטן, אין עבודה מיינט דאס, ס'איז דא א מצוה, מצוה איז אספקלריא מאירה, דאס האבן מיר שוין געזאגט פריער, א מצוה ברענגט א אידן צו די בלי גבול פון אייבערשטן. איז א מענטש האט שוין א השגה אין אייבערשטן. א מענטש אליין האט א השגה אין אייבערשטן, זיינע אויגן דערגייען צו אלוקות. נאר וואס דען, ס'איז דא א הגבלה אויף וויפיל, אויף וואס פאר א דרגה אין אלוקות קען א מענטש אליין דערגיין? ס'איז דא א הגבלה וויפיל ער קען דערגיין צו א געוויסער, ביז א געוויסער מאס פון אייבערשטן, ווייטער קען ער נישט גיין, קומט צו גיין א מצוה און ברענגט ברענגט דער מענטשן צו א ווייטערע השגה אין אלוקות, צו א העכערע השגה פון אלוקות, צו דעם בלי גבול פון אייבערשטן, אבער ס'איז אלץ א דרגה פון בלי גבול פון אייבערשטן וואס האט עפעס א א ערך לגבי דאס וואס דער מענטש אליין קען זען, וואס איז דער ערך אז אז ס'איז בגדר, מ'קען עס זען, ס'איז בעצם איז דאס בגדר זען. פשוט, מענטשן האבן נישט די כלים אויף זען אזא זאך, ווייל ס'איז צו גרויס פאר אונזערע כלים, מיר קענען זען נאר זאכן וואס אונזערע עיני השכל קענען זיי זען, אדער אונזער לב קענען עס מרגיש זיין, ס'דא דרגות אין אלקות אז מ'דארף האבן עפעס אן אנדערע סארט פאר אויגן, ס'אויכעט בגדר צו זען דאס, אבער די אויגן וואס א מענטש האט איז צו קליין, דאס מיינט נישט אז, אבער ס'איז בגדר זען. דערנאך איז דא דרגות אין אלקות וואס זענען נישט בגדר זען בכלל, ס'איז אן אנדערע סארט ענין, און דאס קען א מענטש דערגיין דווקא דורך אספקלריא שאינה מאירה, אספקלריא המאירה וועט נישט העלפן. וואס איז דער אספקלריא שאינה מאירה? זאגט דער אלטער רבי אז אספקלריא שאינה מאירה, אזוי ווי אין דער משל, וואס איז אספקלריא שאינה מאירה? דאס איז א חומר, אבער אן אויסגעידלטער חומר, נישט ווי א מר, נישט ווי א גלאז וואס איז דורכזיכטיג, ס'איז א חומר וואס אבער אן אויסגעידלטער. אין דער נמשל אספקלריא שאינה מאירה הייסט, איז דאס מזכך זיין גשמיות העולם, מזכך זיין די נפש הבהמית. טון א מצוה טוסטו לכתחילה א איידעלע זאך, טוסטו לכתחילה א געטליכע סארט מעשה. א מענטש לייגט תפילין, צו א מענטש לייגט איז מנענע א לולב, טוט ער לכתחילה א געטליכע מעשה, מען טוט לכתחילה א דורכזיכטיגע זאך, מיט דעם וועט מען דערגיין, אבער מען וועט דערגיין מיט א הגבלה, מען וועט דערגיין צו דעם בלי גבול פון אייבערשטן וואס איז בגדר זען נאר צו ווייט. דערנאך איז דא אבער בשעת א מענטש איז פועל ביי זיך אויף זיין אייגענעם חומר, אז ער זאל אביסל זיין אביסל מער אויסגעאיידלט, ער זאל אביסל פלאקערען, ער זאל זיך אביסל אויסאיידלען אביסל, ברענגען אביסל, אים מלטש זיין, אים געבען א שיין, געבן א שיין דעם אייגענעם חומר, דורך דעם ווערט אויכעט א פייער, דורך דעם ווערט אויך ליכטיג, בשעת א מענטש איידלט זיך אויס אביסל. און די ליכטיגקייט, דאס איז דער אספקלריא שאינה מאירה, וואס קען ברענגען דער מענטשן צו זען דרגות אין אלוקות, וואס זענען העכער פון דער גאנצער מושג פון זען בכלל. דאס איז וואס דאס איז דער נקודה וואס דער אלטער רבי רעדט אין די צוויי אין די צוויי סעיפים. אפשר זאל מען זען אין בפנים אפאר שורות וואו דער אלטער רבי גיבט ארויס דעם לאמיר אפשר זען וואס דער מראות לכן נאמר מראות לשון רבים כי יש ב' מראות דא אספקלריא המאירה היינו זכוכית הבהירה אשר על ידו יכולן לראות מרחוק דאס איז אור ישר וואס איז אור ישר אור ישר מיינט אז די זאך אליין וואס מען וויל זען דורך די זכוכית קען מען עס זען מען זעט די זאך אליין די זאך אליין קומט אן צו אונז דאס איז אור ישר. וזהו ההפרש של משה רבינו עליו השלום מכל הנביאים, שבמשה נאמר ומראה ולא בחידות, ונכתב ומראה בסגול של לשון תחילה לשון זכר, והאספקלריא המאירה שעל ידה אף דבר הרחוק מאדם רואין אותו דרך אור ישר. מען זעט די זאך אליין, דאס מיינט אור ישר, מען זעט די זאך אליין, די זאך אליין לייכט צו אונז. וכמו כן מעשה המצוה אשר נתלבשה הנשמה, דער אלטער רבי רעדט אלץ אז ווען די נשמה וועט האבן גילוי אלוקות בשעת זי קומט אין גן עדן, דאס וואס א מצוה טוט אויף, זענען מיר נישט מרגיש היינט. רעדט ער בנוגע צו א נשמה אין גן עדן, כמו כן מעשה המצוה אשר נתלבשה הנשמה בגן עדן בלבוש המצוות אז די לבוש הנל איז על ידי לבוש הנל שעל ידי מעשה מצוות הנל יכלה הנשמה ליהנות מזיו השכינה בגן עדן וליהנות מאורו יתברך כמו באספקלריא המאירה אור ישר דאס הייסט אשר נמשך ונתגלה אור אין סוף מלמעלה למטה בגן עדן וואס זעט די נשמה אין גן עדן די אלוקות אליין אור אין סוף אליין זעט זיך אין די נשמה משה גם כן לא היה רואה בלי אספקלריא נאר זאגט דער רבי זאגט אז אספקלריא מוז מען האבן א גלאז אויף צו זען צו דער ווייטנס דארף מען האבן א גלאז נאר וואדען ס'איז אזא מין סארט גלאז וואס ווייזט דיר וואס ווייזט וואס די ווייטע זאך ווערט טאקע נמשך צו דיר בדרך אור ישר כמו שכתוב ומראה ולא בחידות והיינו באספקלריא המאירה אשר בלי אספקלריא לא יכול להשיג בחינת אור אין סוף אליין וואלט נישט געקענט זען דאס איז דאס אספקלריא המאירה אכן שאר הנביאים ראו במראה בקמץ אספקלריא דלא נהרא דערפאר איז דאס וביד הנביאים אדמה דערפאר איז דאס נאר א דמות והנה אספקלריא שאינה מאירה נקרא שפיגל דהיינו וואס איז וואס איז דער מושג פון א שפיגל שיש מסך וכיסוי על הזכוכית אבל די דא איז דא איז דא א כיסוי אויפן זכוכית דאס הייסט ס'איז דא א חומר וואס האט אן אייגענע קאליר עס איז נישט דורכזיכטיג עס איז דא א חומר א חומר וואס האט א אייגענע קאליר נאר וואדען אבל המסך אינו דבר עב וואס איז מסתיר לגמרי מחסר רק דבר דק וקלוש היינו ציפוי כסף הידוע דאס הייסט דער מושג פון א שפיגל איז אז מצד אחד איז עס א חומר אבער אן אויסגעאיידלטן חומר א חומר דק ואז וואס טוט זיך אפ בשעת דא א חומר בשעת דער חומר ווערט אביסל אויסגעאיידלט בשעת מען איידלט אויס דעם חומר ואז כשרואים באספקלריא הנ"ל נמשך מן אור חוזר דאס זעט מען אן אנדערע סארט זאך בכלל אין א שפיגל זעט מען נישט די זאך אליין אין א שפיגל זעט מען וואס דער זכוכית דער שפיגל אליין ווייזט דיר עפעס אז מען קוקט אויף דעם חומר זעט מען עפעס, על דרך זה בשעת א מענטש איז זיך מזכך עפעס פון זיין נפש הבהמית, מען רעדט נישט וועגן זען אלוקות דורך זיכוך נפש הבהמית, דער אלטער רבי רעדט נישט בנוגע צו א מצוה רעדט מען אז דורך טון די מעשה זאל מען זען דעם אייבערשטן, זאל מען זען השגת אור אין סוף, דא רעדט מען וואס זעט מען בשעת וואס זעט מען אויפן שפיגל, מען זעט נישט וואס די שפיגל ווייזט, מען זעט נישט די זאך אויף וואס די שפיגל ווייזט, מען זעט אויף די שפיגל אליין שפיגלט זיך אפ עפעס, אויף דער כסף, דער כסף אליין ווייזט דאך עפעס, דאס זעט מען, מען זעט דאך דעם כסף, דעם כסף, דעם כסף שיינט דאך עפעס פון זיך, על דרך זה בשעת א מענטש איידלט אויס זיין נפש הבהמית, ווערט דער נפש הבהמית זיינע ליכטיגער, ווערט דער חומר ליכטיגער, זעט ער, זעט ער עפעס אין די חומר, די חומר ווערט ליכטיג, מען רעדט דא אזא מין סארט פייער וואס שטאמט נישט פון דעם וואס אלוקות ווייזט זיך צום מענטשן, נאר דער בשעת מען איידלט אויס די נפש הבהמית, לייכט דער נפש הבהמית אליין, לייכט דער חומר אליין עפעס, און דאס וואס דער חומר לייכט איז אן אנדערע סארט ליכטיגקייט וואס לייכט דורך דעם וואס דער אייבערשטער לייכט בדרך אור ישר, דאס הייסט אור חוזר, אור חוזר הייסט, דאס זאגט דער אלטער רבי, ואז כשרואים באספקלריא הנ"ל, נמשך מן אור חוזר, אור חוזר הייסט, אויף וואס פאר א אור זעהט מען א אור וואס קומט פון דער אספקלריא, וואס קומט פון דער מראה, קומט פון דער זכוכית, נישט א אור וואס קומט פון דער זאך וועלכע מען זעהט, מען זעהט אלוקות אבער נישט דורך זעהן אלוקות באופן ישר, דורך זעהן אלוקות באופן ווי עס שפיגלט זיך אפ פון א דבר פון א חומר, מען זעהט נישט, דורך א שפיגל זעהט מען נישט א זאך, מען זעהט ווי א זאך שפיגלט זיך אפ אויף א צווייטער זאך, דאס זעהט מען, מען זעהט דאך, מען זעהט דאך די שפיגל זעהט מען, מען זעהט נישט די זאך. מען זעט ווי דער שפיגל נעמט יענער זאך, על דרך זה בשעת א מענטש איז מזכך זיין נפש הבהמית, זיין חומר, זעט ער נישט אלוקות באופן ישר, ער זעט נישט, ער זעט נישט א אור ישר פון געטליכקייט, ער זעט ווי זיין חומר שפיגלט אפ דעם אייבערשטן, ער זעט ווי זיין חומר לייכט, ס'איז אן אנדערע סארט זאך, אבל אין יכולים לראות דרך הזכוכית באור ישר, נאר מיט דעם זעט ער אור חוזר ולכן אין רואין מהות הדבר אין או דער דערפאר האט ער די חיסרון וויבאלד אז מען זעט נישט די זאך אליין מען זעט נאר ווי ווי ווי דער ענין שפיגלט זיך אפ אין די זאך מען זעט ווי דער דמות שפיגלט זיך אפ אין די מראה דערפאר זעט מען נישט טאקע נישט די זאך אליין אין רואין מהות הדבר הנראה ועצמותו דאס זעט מען נאר על ידי אספקלריא המאירה, כי אם רק דמות לבד נראה על ידי אספקלריא שאינה מאירה. און וואס דאס איז די חיסרון, די חיסרון איז אז דורך א שפיגל זעט מען נישט די זאך אליין, דאס איז די חיסרון אין א שפיגל, איז דורך א מצוה דער וואס וואס א מענטש קען דערגיין דורך א מצוה, דורך א מצוה לייכט דער אייבישטער צום מענטשן, לייכט אים אור אין סוף הבלי גבול צום מענטשן. דאס איז דער מעלה וואס איז דא אין א מצוה, וואס א מענטש וועט זיך אויסעדלען און ארבעטן אויף זיין נפש הבהמית און נישט טון קיין מצוות, ער וועט זיך קענען מזכך זיין אפשר, אבער זען, זיין מקושר מיט אור אין סוף, קען מען נאר דורך א מצוה. זען אז דער אייבערשטער אליין זאל נמשך ווערן בדרך אור ישר צום מענטשן, א מענטש זאל זען אור אין סוף, דאס קען מען נאר דורך א מצוה, אנדערש קען מען נישט. דאס זענען די לבושי הנשמה, דאס איז דער מעלה וואס דורך דעם קען א איד פארבינדן זיך מיט'ן אין סוף פון אייבערשטן. אנדערש קען מען ניט. דורך השגות און הבנות קען מען דערגיין צו א דרגה מוגבלת, דורך טאן א מצוה נעמט, לייגט מען אויף זיך די בינאקולערס צו זען דער עצם פון אייבערשטן, דאס איז דורך א מצוה. וואס איז די מעלה אבער פון דער פון פון א חומר מזוכך? איז אמנם, און דאס איז דער עיקר מעלה דער אלטער רבי רעדט אין דעם מאמר, יש באספקלריא שאינה מאירה מעלה אחת גבוה במדרגה, ס'דא עפעס א מעלה אין דער אספקלריא שאינה מאירה וואס איז נאך העכער פון דער פריערדיגער ענין, אן אנדער סארט מדריגה, ס'איז גבוה במדריגה איז נישט א חילוק אין כמות, ס'איז אן אנדער סארט ענין, אן אנדער סארט מדריגה, ס'איז אן אנדער גדר בכלל, אן אנדער סארט ענין, ס'איז גבוה במדריגה, אן אנדער מדריגה, א העכערע סארט מדריגה, וואס איז דאס? שיכולין לראות עצמו וגם לראות מאחוריו. כידוע, מה שאין יכולין לראות באספקלריא המאירה, וזהו ארץ קדמה ודוק. דער אלטער רבי טייטשט נישט אויס אין דעם קטע וואס ער מיינט, אבער דער אלטער רבי זאגט אז דורך די אספקלריא שאינה מאירה זעט מען אן אנדערע סארט זאך בכלל. מען זעט נישט ווייטער, נאר מען זעט, מען זעט זיך אליין. אן אנדערע סארט גדר פון זען. דאס איז ארץ קדמה, דאס דורך דעם וואס א מענטש איז מזכך חומר, און מזכך דעם ארץ, זעט מען אן אנדערע סארט ליכטיגקייט זעט מען דארטן. דאס איז זען אין דעם ארץ. מען רעדט נישט ארץ קדמה זען אלוקות ווי אלוקות קומט אן אין ארץ, ס'איז דא ווי מען זעט דאס א מצוה, א מצוה איז אויכעט א מעשה אין עולם הזה הגשמי, אין א מצוה זעט מען דעם עצם פון אייבערשטן ווי ער קומט אן ביז אין א מצוה, דא רעדט דער אלטער רבי ארץ קדמה ווי אלוקות שפיגלט זיך אפ אין דעם ערד אליין, דאס איז ארץ קדמה, און זען אלוקות ווי עס שפיגלט זיך אפ אין ארץ און מזכך זיין חומר איז אן אנדער סארט זען פון אלוקות. מ'וועט באלד זען מער בפרטיות וואס דאס מיינט, ועל דרך זה תירצו בגמרא ביבמות דישעיה שאמר ואראה את השם היינו באספקלריה שאינה מאירה שבה יוכל לראות את הוויה, אוי דאס זאגט די גמרא, די גמרא זאגט ישעיה האט געזען א העכערע מדריגה וואס משה רבינו האט נישט געזען, די גמרא פרעגט אז ישעיה זאגט ואראה את הוויה, פרעגט די גמרא משה רבינו אליין האט אים די אייבערשטער געזאגט אז ער קען נישט זען לא יראני אדם, און פונקט ישעיה האט יא געזען?

זען איז נישט חל לגבי דעם דרגה. כי לא יראני אדם וחי הייסט נישט אז משה רבינו האט נישט געהאט די ריכטיגע אויגן צו עס זען. משה רבינו איז געווען דער דער מבחר מין האנושי, איינער פון די עיקרי האמונה, ער האט, עס איז נישט געווען קיין שענערע פאר אויגן ווי משה רבינו'ס אויגן. נאר ווען דען, ס'איז דא כי לא יראני, עס איז נישט, ס'איז דא א דרגה וואס איז נישט בגדר זען. עס איז נישט דער מענטש איז צו קליין צו עס זען. כי לא יראני איז נישט בגדר זען בכלל. ווי האט עס ווי האט עס ישעיה געזען? די ענטפער, ישעיה האט עס טאקע אין אליין האט ער עס טאקע נישט געזען, ער האט געזען א אפשפיגלונג פון דעם, האט ער געזען אספקלריה שאינה מאירה, ער האט געזען דער ענין וואס איז נישט בגדר זען, וואו קען מען עס יא זען? ס'איז אן אנדערע סארט זען, זען די זאך אליין קען מען נישט, אבער בשעת מ'איז מזכך דעם חומר האט מען עפעס א אפשפיגלונג פון דעם ענין וואס איז נישט בגדר זען. דאס איז א מעלה אין מזכך זיין דעם דעם דארט טייטש דארט אלטער דארט טייטש עס איז קלאר וואס איז דער אספקלריה דלא נהרא וואס איז טאקע דער אספקלריה דער זכוכית וואס מען קען עפעס דערגיין דורך דעם צו א זאך וואס איז נישט בגדר זען טייטש דער אלטער רבי דאס איז בחינת בכל מאדך בכל מאדך הייסט א דרגה וואס וואס וואס איז העכער פון וואס וואס איז טייטש מער בפרטיות היינו אין ירידת הנשמה בגוף ירידה צורך עליה וואס איז דער ירידה צורך וואס איז דער וואס איז דער תפקיד וואס דער נשמה וואס דער נשמה קומט אראפ אין גוף להפך נפש הבהמית איבערמאכן די נפש הבהמית זאל מען איבערמאכן, די נפש הבהמית וועט קיינמאל נישט זיין א דורכזיכטיגער מראה וועט ער קיינמאל נישט זיין, נפש הבהמית איז איז איז איז א חומר, נפש הבהמית איז א חומר, ס'איז א חומר גס, האט זיינע תאוות און זאכן וואס ער האט ליב און ס'איז דא זיין מציאות און דאס דאס איז ווער ער איז, דאס איז נפש הבהמית, קיין ער איז נישט קיין מהות הבטל, נפש אלוקית איז א דורכזיכטיגער זאך, ס'איז א דבר הבטל. נפש הבהמית איז בעצם הגדרתו, ער איז א מציאות, ס'איז דא וואס ער גלייכט און וואס ער האט ליב, זיין גאנצע זאך איז זיין אייגענער מציאות, ער איז א חומר גס, ער האט זיין פארעם, ער האט זיינע זאכן וואס ער גלוסט זיך אהין צו, די נשמה איז אן אנדערע סארט מהות בכלל, די נשמה האט נישט קיין אייגענער פארעם, אייגענער ציור, די גאנצע מהות פון א נשמה איז אויספירן רצון העליון, דאס איז די נשמה, די נשמה איז א מראה זכוכית, איז אספקלריה המאירה, די נשמה איז א דורכזיכטיגער זאך. די נפש הבהמית איז א בהמה, האט זיינע אייגענע זאכן וואס ער האט, וואס איך האב ליב, און מיין כאראקטער און ווער איך בין, ער איז א גאנצע פארעם, ער איז א גאנצע מציאות, און בשעת מען אידעלט אים נישט אויס איז דאס אזוי ווי עפר גס, עפר גס וועט קיינמאל נישט אפשפיגלען עפעס אנדערש, אז מען ליגט אין זיך וועט מען קיינמאל נישט אפשפיגלען עפעס אנדערש, א שפיגל וועט מען נישט זיין, א שפיגל דארף מען האבן, דארף מען זיין א איידעלער חומר,

א געוויסער סארט איידלקייט, א געוויסער פייער פון אייבערשטן, וואס דער פייער האט אין זיך א מעלה לגבי די פייער וואס א מצוה גיט, בשעת א מענטש איידלט זיך אויס אביסל, מאכט זיך אביסל איידעלער און מזכך זיינע מידות, מיט דעם ווערט נמשך א געוויסער איכות, א געוויסער אור, און מיט דעם דער מענטש שפיגלט, א מענטש רעדט אזויפיל וועגן גאנץ פרקי אבות, עבודת המידות, פרקי אבות איז בעצם מילי דחסידותא. ס'רעדט זיך נישט וועגן תורה און מצוות, ס'רעדט זיך, ס'רעדט זיך וועגן א מענטש זאל זיך מזכך זיין, מילי דחסידותא, לפנים משורת הדין, דין איז מצוות, מצוות איז דין, דורך דעם, דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל, דאס איז, דאס איז דער אייבערשטער'ס מעשים, דערנאך איז דא, ס'איז נישט דער אייבערשטער'ס מעשים, ס'איז דא דער מענטש אליין, און ס'איז דא וואס, וואס תורה מאנט פון א מענטשן נישט טון מעשים וואס זענען, וואס זענען, וואס זענען דעם אייבערשטנ'ס מעשים. נישט טון מעשים דעם אייבערשטנ'ס מעשים, יעדער מענטש אדעתא דנפשיה דארף זיך אליין אויסעדלען, וואס דאס דאס איז נישט א מצוה מעצם הגדרתו, איז נישט שייכות צו דעם ענין פון אויסעדלען זיך, א מצוה לכתחילה טון א געטליכע זאך, א רצון עליון, טון דעם אייבערשטנ'ס א זאך, בשעת א מענטש ליגט אין טון א מצוה עדלט ער זיך נישט אויס אין דעם אין דעם אין דעם הנהגה, יעמאלט טוט ער טוט ער א מצוה, טוט ער נישט זיינער א זאך, ער גייט אוועק פון זיך. ער איז זיך מסלק פון זיינע גלוסטונגען און זיינע זאכן וואס ער האט ליב, זיינע מידות, און ער טוט א מעשה וואס דאס וואס דער אייבערשטער איז מחייב. דאס איז דאס איז דין. דאס איז נישט מילי דחסידותא. ער טוט, דאס איז דין. דאס איז נישט זיין מציאות. דאס וואס דער אייבערשטער מאנט, דער אייבערשטער מאנט מען זאל טון כך וכך, טוט ער כך וכך. מילי דחסידותא איז זאכן וואס, נישט געטליכע מעשים. ס'איז זאכן וואס נוגע צו יעדער מענטש פערזענליך, זיינע פערזענליכע זאכן, און אויף דעם, ס'איז די פשט לפנים משורת, אויף דעם קען מען נישט הייסן, אויב ס'הייסן און מ'טוט עס ווייל מ'הייסט, איז דאס שוין דעם אייבערשטנ'ס א זאך, איז ער שוין אמאל אספקלריא המאירה. דער גאנצער ווארט פון פון מ'רעדט מילי דחסידותא איז, מ'זאל מ'זאל ביי זיך אליין פועל'ן עפעס א איידלקייט,

א איידלקייט וואס תורה הייסט איידלקייט, עין טובה, לב טוב, מיט די ענינים וואס שטייט אין פרקי אבות, דו, בשעת א מענטש ב, ארבעט אויף זיינע מידות און איידלט עס אויס, איידלט אויס זיין אייגענער מידות, ס'בלייבט זיינע מידות, ס'איז זיין נפש הבהמית, דאס הייסט ניין, ס'איז זיין כאראקטער, זיינע אייגענע מידות, אבער ס'ווערט איידעלער דורך דעם, די איידלקייט קען אפשפיגלען און ווייזט אויף א אור וואס איז נישט בגדר זען, דאס הייסט אספקלריא שאינה מאירה, אויף א דרגה וואס איז נישט בגדר זען. דאס איז אבל על ידי בחינת אתכפיא ואתהפכא בכל מאודך בלי גבול למעלה מן הכלי, אז נמשך ממילא גם כן שלא כסדר דרך השתלשלות מאור עליון די אלטער רבי טייטשט זייער א זייער א זייער א טיפער ווארט פארוואס איז דאס טאקע אז דווקא דורך דעם וואס א מענטש איז מברר זיין נפש הבהמית א מענטש עדלט זיך אליין אויס אביסל אתכפיא ואתהפכא, דורכדעם ווערט נתגלה אן אור אלוקי וואס איז נישט בגדר יראני, וואס איז העכער פון דער גדר פון זען. היפך היפך טבע הדברים. דאס אספקלריא המאירה איז דער זען, ווי מ'זאגט פריער, ס'איז נישט היפך טבע הדברים, ס'איז נישט היפך המציאות. ס'איז ווייט, ס'איז א חילוק אין כמות. ווייטער, דא זעט מען היפך היפך גדר הטבע פון ראי', מען זעט הינטער זיך, פארוואס איז דאס? ווייל בשעת בשעת אפילו דער קלענסטער אויסאיידלען פון דער נפש הבהמית, מיט דעם קלענסטן אויסאיידלען איז דאס היפך דעם טבע פון נפש הבהמית. און טון א מצוה איז אין דער מעשה המצוה גופא טוט ער נישט א זאך וואס איז היפך זיין מציאות, ער טוט ס'איז נישט קיין ער טוט נישט קיין אייגענע זאך בכלל, ער טוט דעם אייבערשטנ'ס א זאך, ער איז זיך מסלק על הצד. דא רעדט מען אתכפיא אז א מענטש אין זיין נפש הבהמית מאכט ער א שינוי, אז זיין נפש הבהמית בייט זיך. די נפש הבהמית בייטן זיך איז היפך, היפך טבע פון נפש הבהמית. דער היפך פון דער גדר, אז ער זאל, אז מען זאל זאגן, הער זיך איין צו דעת תורה וואס הייסט אז מען דארף האבן א עין טובה. און ער, בשעת א מענטש פועל'ט אויף זיך, אז ער איידלט זיך אויס טאקע, און ער קריגט א עין טובה, איז יעמאלט האט, האט ער, איז ער ארויסגעגאנגען היפך פון זיין טבע, היפך פון זיין נאטור, ער האט ביי זיך עפעס געביטן. איז דורך דעם ווערט נמשך פון אייבערשטן אויכעט, דער אייבערשטער אליין טוט כביכול ביחס צום מענטשן אויכעט היפך פון דעם אייבערשטנ'ס נאטור. איז סוף כל סוף אמיתיות הדברים איז אפילו א מצוה וואס קומט מיט נסיונות, קומט מיט שוועריקייטן, איז דאס נישט, א מענטש גייט דאן נישט היפך טבעו, גייט דאן נישט היפך טבעו, ער קען, ער קען, וואס, ווייל ווער, ווער פון דער מענטשן מאנט טון די מצוה? וואס פאר א מעשה, די מצוה איז א מעשה אלוקי, ס'איז א מעשה רוחני, ס'איז א מעשה וואס מ'טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, ס'איז נישט, ס'איז נישט דער מענטשנ'ס א מעשה, מ'טוט א מעשה ממלא זיין רצון עליון, עס קען זיין אמאל זייער שווער טון א מצוה, ווער וויל טון די מצוה, וועלכע חלק פון מענטשן וויל טון די מצוה, דעם חלק פון מענטשן וואס איז, מ'דארף פאלגן דעם אייבערשטן. דעם דעם חלק פון מענטשן וויל טון די מצוה אין דעם נאר וואדען אמאל איז דא שוועריקייטן וואס לאזן נישט ס'דא זיינע תאוות דארף ער זיי אלע מסלק זיין אויפן זייט און און זיין זיין זיין הרגש פון פאלגן דעם אייבערשטן זאל איבערהערשן אלע די זיין זיין זיין עצלות און זיין זיין זיין אלע זיינע זאכן וואס ווילן באדערן זיין פאלגן און זיין קבלת עול מלכות שמים און טון א מצוה אבער נישט אז זיין עצלות וויל טון די מצוה. און דאן בייט מען נישט די עצלות, ער וויל, ער טוט די מצוה ווייל ער איז א איד, און ער וויל פאלגן דעם אייבערשטן, ווייל ער איז מקבל די מלכות שמים, און מצד דאס איז דער יסוד, דאס שטופט אים דורך טון די מצוה, ער דארף זיך שלאגן אויף מסלק זיין די עצלות אויף א זייט, אויף אוועק נעמען די, א מענטש אינדערפרי, זמן קריאת שמע, ליגט ער און וויל שלאפן ווייטער, דער, ווער זאגט אים אויפשטיין, דער וואס וויל שלאפן וויל נישט אויפשטיין, דער וואס וויל שלאפן וויל שלאפן, נאר וואדען ער איז מקבל עול מלכות שמים, שולחן ערוך שטייט מ'דארף זיך אויפוועקן, אין שולחן ערוך שטייט מ'דארף זיך מתבונן זיין ולפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דאס וועקט אים אויף, ער דארף הארעווען שטארק אויף מסלק זיין אלע בלבולים און ער זאל ער זאל טאקע אויפשטיין, אבער וועלכע חלק פון אים איז זיך משתתף אין די עבודה, דער חלק פון אים וואס וואס איז א פאלגער, און דער וואס דער חלק פון אים וואס וויל נישט פאלגען לייגט ער אויף א זייט, אבער ער טוט נישט מיט יענעם חלק, בשעת א מענטש אבער מאכט זיך א וואס פרקי אבות רעדט מען רעדט פון דער חלק פון מענטשן דער גראבער חלק פון מענטשן וואס איז נישט קיין עין טובה ס'איז א עין רעה און מען און טוה מיט דער ענין אז ער זאל האבן א עין טובה נישט נישט אז דו זאלסט האבן א עין נאר דו זאלסט פירן זיך מיט א עין טובה דו זאלסט טאקע האבן א עין טובה ווער ווער רעדט מען מען רעדט צו דעם נפש הבהמית וואס האט נישט די מידות טובות און מען הייסט דיר איבערמאכן דיינע מידות אז זיי זאלן האבן מידות איז דא טוט ער א זאך היפך דער טבע פון דער נפש הבהמית. טון א מצוה, לגבי דער וואס טוט די מצוה, טוט ער דאך וואס ער וויל טון. פארוואס טוט ער די מצוה? ווייל ער איז א פאלגער, טוט ער דאך, מצד דעם וואס ער איז א פאלגער טוט ער טאקע די מצוה, טוט ער נישט היפך זיין טבע? אין דעם חלק פון אים וואס טוט די מצוה, טוט ער בהתאם צו וואס דער חלק פון מענטשן מאנט. מה שאין כן אין דעם חלק פון מענטשן וואס מ'ארבעט אויף זיך, מ'עדלט זיך אויס, מ'בייט די מידות, זאגט דער מענטש, מען זאל מען זאל איבערארבעטן זיין מידת הכעס, ער זאל אויפהערן ארבעטן מיט זיין מידת הכעס, רעדט מען ער זאל טון מיט דעם מידה וואס וואס וויל יא כועס זיין, און מיט און דאס דארף מען איבערמאכן, ער זאל זיך איינהאלטן, ער זאל זיך פארקלעמען אינעווייניג, רעדט מען דאך מיט דעם מיט דעם, מען רעדט מיט דער מידה, מען וויל אים איבערמאכן. ס'נישט טון א מצוה זאגט מען, הגם דו ביסט נערוועז טו די מצוה, איז יעמאלט מאכט מען נישט איבער די מידת הכעס, מען זאגט איך וועל מסיח דעת זיין פון דעם כעס און טון א צווייטע זאך, נישט דא רעדט מען מען זאל איבערמאכן די מידת הכעס, מען זאל נישט כועס זיין, מען זאל איבער, מען זאל, מען זאל טון מיט דעם, דאס מאכט א איידלקייט אין דעם, אין דעם בהמה פון דעם מענטשן, און אין דעם וויבאלד אז א מענטש גייט קעגן זיין טבע, ברענגט עס אים צו א דרגה פון דער בלי גבול שלמעלה, אן אנדערע סארט אור, אן אנדערע סארט ליכטיגקייט. וזהו על ידי, וזהו אספקלריא דלא נהרא, דהיינו על ידי דבר המסך ומבדיל, שאין מאיר האור דרך אור ישר, דא רעדט מען אספקלריא דלא נהרא, נישט קיין דורכזיכטיגער זאך, נאר א דבר מסך המבדיל,

א נייער סארט זען, היינו שיכול לראות גם מאחריו. אין דעם ענין איז דא אן אנדערע סארט זען וואס איז נישטא וואס איז נישטא דורך ברילן, וואס איז נישטא דורך מאנאקלס, אן אנדערע סארט זען, וואס איז דער נייער סארט זען, א אור חדש, דאס איז פון פון הינטן. כמו כן אחר שנתהפכה נפש הבהמית, אזי על ידי בחינת בכל מאדך ניתוסף אור המאיר גם כן יותר מקודם שהיתה נשמה בגוף ירידה צורך עליה, שעל ידי אתכפיא סטרא אחרא. סאיז נישט בגדר זען, נישט בגדר ראיה, וואס איז דער, וואס איז דער, וואס איז דער דרגה? און לאמיר, לאמיר דאס זען, וואס, וואס איז פונקט דער מדריגה וואס מקומט צו, דער אלטער רבי רעדט אין דער צווייטער נעקסטער קטע אין קבלה וואס דאס איז, סאיז דא א דרגה פון אריך, דער דרגה פון אריך איז, איז אויכעט א דרגה בלתי מוגבלת, א דרגה פון כתר בלתי מוגבלת, וואס איז העכער פון דעם וואס א מענטש אליין קען זען, אבער סאיז בגדר צו זען. עווידענס איז זייער ווייט און נאך איז דא א דרגה פון עתיק וואס איז העכער פון כי לא יראני, ס'איז נישט בגדר זען בכלל, דאס קען א מענטש דערגיין דורך דעם וואס ער גייט קעגן זיין טבע, בשעת ער גייט קעגן זיין טבע, די נפש הבהמית עדל'ט זיך אויס, א בהמה עדל'ט זיך אויס, דאס איז היפך סדרי הבריאה אז א בהמה זאל זיך זיך אויסעדלען, יעמאלט ווערט נמשך אז דער אייבערשטער אליין גייט קעגן זיין טבע, אז אפילו א דרגה פון לא יראני ווערט נמשך צו אים, וואס איז דער דרגה? לאמיר דאס זען. מען רעדט דא נישט אז בשעת א מענטש עדלט זיך אויס זיין נפש הבהמית ווערט נישט נמשך דורך דעם אן אור עליון, מען רעדט אז די נפש הבהמית דער דער נפש הבהמית קריגט א קאך אין אלוקות א ספעציעלער סארט קאך אין אלוקות וואס דער קאך אין אלוקות איז ווייזט דער קאך אין אלוקות וואס די נפש הבהמית קריגט ווייזט אויף א דרגה וואס וואס כי לא יראני האדם. מ'וועט זען אביסל ווייטער וואס וואס ס'דא ס'דא אופנים וואס די נפש האלוקית זעט די נפש האלוקית זעט. דא, די נפש האלוקית זעט עס, דאס דאס איז וואס, דאס איז דאס איז וואס די נפש הבהמית שפיגלט אפ. אין די נפש הבהמית'ס אויסעדלונג שפיגלט זיך אפ א התגלות פון אייבערשטן. מען וועט זען, לאמיר זען בשעת דער אלטער רבי טייטשט עס אויס לגבי לגבי לגבי חנוכה, דאס וויל מען בעיקר בעיקר זען. לאמיר אנהייבן דעם קטע פון והנה ענין העלאת הנרות. זהו ענין העלאת הנרות אין מקדש איז דער אלטער רבי דער אלטער רבי רעדט פריער צוויי מראות דערנאך רעדט ער אז ס'דא צוויי נרות ס'דא א נר פון א מצוה און א נר פון א נשמה דאס איז אנהייב אין דעם מאמר, דער נר פון א מצוה, נר מיט א נשמה, נר מצוה איז דער נר פון אור ישר, א ליכטיגער נר, א ליכטיגע פייער, דאס איז דאס איז אין יעדער פייער איז דא דער דער נהורא חיוורא און נהורא אוכמא, ס'איז דא א ווייסע פייער און ס'איז דא דער חלק וואס איז נענטער צו דער צו דער פתילה וואס איז בלוי, וואס איז דאס בלוי, פארוואס איז דער חלק בלוי, ריינער פייער איז ווייס, בלוי קומט ווייל דער דער פתילה וואס איז נישט פייער ווערט נתהפך צו פייער,

דאס איז חנוכה דווקא, אין נרות המקדש, איז ס'דא אסאך חילוקים צווישן נרות המקדש און נרות חנוכה, נרות המקדש איז זיבן, און נרות המקדש וואו לייכט מען נרות המקדש, נרות המקדש האט מען געלע אין א פלאץ פון ליכטיגקייט האבן זיי געלעכטן, אין בית המקדש אין א פלאץ פון אור, נרות המקדש איז כל כולם געווען ריינע אור, בית המקדש איז געווען א פלאץ פון קדושה וטהרה, דאס איז געווען בית המקדש, בשעת ס'דא טומאה אין בית המקדש איז דאס חילול המקום, דאס איז נישט בית המקדש, בית המקדש איז א פלאץ פון קדושה וטהרה. און דארטן האבן האבן געלויכטן האבן געלויכטן נרות המקדש, דערנאך אין נרות חנוכה איז א פארקערטע זאך, נרות חנוכה איז דווקא לייכט צינדט מען זיי אן משתשקע החמה, דווקא אין דער אין דער אין פינסטערניש ליכט צינדט מען די נרות חנוכה, און דער דיוק איז דווקא אז דער אנצינדען איז אין די פינסטערניש, נרות נרות נרות המקדש לייכט מען אויכעט ביינאכט, אבער ווען לייכט מען ווען צינדט מען זיי? מען צינדט זיי אן בייטאג, דאס הייסט דער נר איז פון וואס שטאמט דער נר? דער נר שטאמט פון דעם וואס איז דא ליכטיגקייט, וואס איז דא קדושה. דער קדושה קען דערגיין ביז ביז ביז ביז אפילו אז ס'איז פינסטער קען מען אויך הערן קדושה, אבער דער פייער הייבט זיך אן נישט פון דער פינסטערניש, פייער הייבט זיך אן ווייל ס'איז דא א ליכטיגער בית המקדש, ס'איז דא א אור א אור א אור א אור א ליכטיגער פלאץ וואו אלוקות וואו אלוקות איז בהתגלות, אבער דען אפילו ביינאכט קען מען דאס איז דאס אויכעט נמשך אין א גאנצע נאכט. זאל זיין א גאנצע נאכט, אבער פון וואנעט שטאמט דער ליכטיגקייט פון א גאנצע נאכט? דאס שטאמט פון א ליכטיגער ארט. דערנאך איז דא אז נרות חנוכה, ווען צינדט מען די נרות? נישט אז די נרות חנוכה ציען זיך ביז איבערן נאכט, לכתחילה צינדט מען זיי ביינאכט. לכתחילה דער נר שטאמט, דאס שטאמט פון די פינסטערניש. דאס שטאמט פון איבערמאכן פינסטערניש ווערט ליכטיגקייט. ס'איז אן אנדערע סארט ליכטיגקייט בכלל. ס'איז א ליכטיגקייט וואס שפיגלט זיך אפ אין פינסטערניש. דאס איז אינטערעסאנט, דאס נרות המקדש איז דווקא זמן שבית המקדש היה קיים, דאס הייסט, וואס איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים איז געווען אור ישר, אלוקות איז געווען בהתגלות, און מצד דעם האט האט געלויכטן די וועלט, די וועלט האט געלויכטן מיט וואס פאר א אור, פון די אור פון די בית המקדש, פון די אור פון אייבערשטן האט עס געלויכטן. זמן הגלות הייסט, ס'איז א זמן וואס אותותינו לא ראינו, ס'איז א זמן פון חושך, און פון וואו שטאמט דארטן ליכטיגקייט? די ליכטיגקייט שטאמט נישט פון דעם וואס בית המקדש בליט, בית המקדש בליט נישט, ס'שיינט נישט די קדושה. נאר וואדען? ס'דא ס'איז אזא מין סארט ליכטיגקייט וואס שטאמט פון דעם וואס מ'מאכט איבער די חושך טאקע. מ'האט נישט אויף וואס צו ארבעטן א חוץ פון די פינסטערניש. ס'איז נישטא א חוץ פון די חושך איז נישטא ס'איז זמן פון גלות. אותותינו לא ראינו. אבער ס'דא אזא סארט קונסט אז מ'קען מאכן פון פינסטערניש קען מען מאכן ליכטיגקייט אויכעט. דאס הייסט אספקלריא שאינה מאירה. א חומר קען אויכעט אפשפיגלען א זאך. און דאס איז אן אנדערעס דאס איז אספקלריא שלא נהרא. דאס הייבט אן אזוי. איז דא העלות און עס איז דא זיין נרות. דאס כנגד שבע מדרגות שיש בכללות עובדי השם. איז פריער איז ער מסביר זייער אינטערעסאנטער ענין וואס איז דא אין חסידות. פריער איז ער מסביר די שבעה, דערנאך איז ער מסביר וואס איז די שמונה. איז אט דער האט גערעדט פריער די צוויי זאכן. אין אספקלריא המאירה זעט מען ווייט, אבער ס'איז בגדר ס'איז בגדר ראייה. ס'איז בגדר זען, אבער דען צו ווייט צו זען, אבער ס'איז בגדר זען. אספקלריא שאינה מאירה איז זען א מדרגה וואס איז נישט בגדר זען. וואו זעט מען דאס אבער? דער מעלה איז אז מען זעט א ווייטערע דרגה, אבער וואו? אבער די דרגה אליין זעט מען נישט, מען זעט נאר א אפשפיגלונג אין דעם שפיגל פון דעם דרגה. מען זעט אין דער איידלקייט פון דער חומר שפיגלט זיך אפ זייער א טיפער דרגה. איז דאס צוויי הפכים. פון וואנענט שטאמט, דאס איז נרות חנוכה, פון וואנענט שטאמט די ליכט? ס'שטאמט נישט פון ליכט, נישט ווייל ס'לייכט פייער, נאר מען מאכט איבער פון דעם חושך פייער. און וואו זעט מען די פייער? מען זעט די פייער אין דעם וואס די פינסטערניש ווערט אויסגעאידלט, מען זעט דאך נישט קיין פייער, ריינער פייער אליין, מען זעט נישט קיין, מען זעט נישט קיין ליכטיגקייט אליין, מען זעט ווי, ווי פון חומר מאכט מען איבער צו ליכטיגקייט, און דא, און מצד אחד זעט מען נישט פייער אליין, ס'נישט קיין אספקלריא המאירה וואס מען זעט אלוקות אליין, מען זעט ווי וועלט, פינסטערקייט פון וועלט ווערט נתהפך אין קדושה, אבער מצד שני דאס דווקא שמונה נרות, שמונה נרות, ס'איז א דרגה וואס איז נישט בגדר זען בכלל. העכער פון שבעה. דאס דאס לאמיר זען ווי דער אלטער רבי איז דאס מבאר אז מען זאל קענען פארשטיין דעם ענין אביסל וואס וואס מיינט דאס דעם וואס איז נישט בגדר זען וואס מיינט דאס פונקט דער אלטער רבי זאגט אזוי ס'דא שבעה וואס זענען די שבעה נרות כנגד שבעה מדרגות שיש בכללות עובדי השם יש עבודתו בבחינת אהבה ויש עיקר עבודתו בבחינת יראה ונמשכים מבחינת שבעה רועים המפרנסים כללות נשמות ישראל דאס הייסט זיי זענען נרות, ס'איז דא זיבן כללית'דיגע מד, זיבן כללית'דיגע ליכטיגקייטן, פייערן, וואס וואס גיבן ליכטיגקייט צו א אידן. דאס איז די, פון וואנען שטאמען די שבעה נרות? דאס איז, ס'שטייט אין גמרא ס'איז דא שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. דער אלטער רבי זאגט זייער א אינטערעסאנטע ענין, דאס איז דא די חילוק פון שבעה רועים מיט שמונה נסיכי אדם, לאמיר פריער זען אינעווייניג אביסל. איז דא דא, די שבעה נרות שטאמען פון די שבעה רועים המפרנסים כללות נשמות ישראל. ענין שמונה נרות דחנוכה הם כנגד שמונה נסיכי אדם און כמו שכתוב במיכה אשור כי יבוא בארצנו ס'רעדט וועגן לעתיד לבוא און ווי ווי וועט מען מבטל זיין די קליפה פון אשור ווי וועט מען מבטל זיין די התנגדות פון אומות העולם צו אידן איז והקמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם און די גמרא טייטשט אין סוכה פירוש שבעה רועים איז אברהם יצחק יעקב און משה און שמונה נסיכי אדם ישי ושאול וכו' ומשיח ואליהו דאס הייסט אין מנהיגי ישראל אדער אין מנהיגי ישראל וואס האבן געהאט א השפעה אויף אידן זענען געווען צוויי ס'דא צוויי סארטן צוויי סארטן צוויי סארטן דאס הייסט אין רועי ישראל אדער אין גדולי ישראל וואס האבן באלייכטן דער וועלט פון אידן וואס האבן מאיר געווען צו אידן מאיר געווען אידן'ס עבודת השם איז געווען איז דא צוויי אופנים ס'איז דא די זיבן נרות דאס איז די שבעה רועים דאס איז די נרות המקדש דערנאך איז דא שמונה די נרות חנוכה שמונה נסיכי אדם

רוענו זוננו, דאס איז די עיקר, והב' שהוא רועה את עצמו, ס'זענען עולם שמתפרנס כמו והאתונות רועות על ידיהם, רועה מיינט אז ער גיבט אנדערע צו פאשען זיך, ער פאשעט, ער פאשעט די שאף, ער גיבט זיי צו עסן, דערנאך איז דא וואס מ'קען, א מענטש אליין פאשעט זיך, ס'איז דא א רועה קען אויכעט אנרופען אז ער אליין פאשעט זיך, ער אליין נעמט אריין אין זיך, די נקודה איז וואס איז א רועה, א רועה איז, א רועה איז די מנהיגי ישראל וואס האבן אריינגעגעבען אידן

א זאך וואס דער צאן אליין קען נישט אליין צוקומען צו דעם, נאר דער רועה קען אים עס געבן, אבער דער רועה גיט אים א זאך, דאס איז ערשטנס, גיט אים א זאך, און א צווייטע זאך, אזא מין סארט זאך וואס ער קען זיך לעבן פון דעם, א זאך וואס ער קען ארייננעמען אין זיך, עס קען ווערן א חלק פון אים, דאס, די צאן דארף דאך האבן א זאך וואס זיי זאלן אליין קענען לעבן מיט דעם, על דרך זה, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן שבעה רועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה. דאס זענען אלע געווען אידן וואס איז שבעה רועים פון כלל ישראל, וואס האבן געגעבן אידן עד סוף כל הדורות געוויסע זאכן, געוויס געוויסע רוחניות'דיגע זאכן, וואס אן זיי, אן די שבעה רועים וואלט מען נישט געקענט דערגיין צו דעם, משה האט אונז געגעבן תורה, דאס דאס דאס חכמתו של הקדוש ברוך הוא, אברהם האט אונז געגעבן אהבה, יצחק האט געגעבן יראה, מיר וואלטן אליין קיינמאל נישט דערגאנגען צו די סארט גמילות חסדים וואס אברהם אבינו

אן אברהם אבינו וואלט א מענטש אליין נישט דערגאנגען צו דעם, ער האט אונז געגעבן א זאך, און אזא מין סארט זאך וואס איז געווארן א חלק פון א איד, אברהם אבינו'ס גמילות חסדים איז געווארן א חלק פון דער טבע פון כלל ישראל, אז עמיצער וויל פרעגן וואס האט אברהם אבינו אונז געגעבן, ווייסן מיר פונקט וואס ער האט אונז געגעבן, ער האט אונז געגעבן מידת גמילות חסדים, וואס איז די הפלאה פון די מידה מ'קענען זאגן אויכעט? אזא מין סארט גמילות חסדים וואס מען גייט ארויס פון אלעס, פון אלע, מען איז טאקע גייט טון אז יענער זאל האבן וואס ער דארף, ס'איז א אמת'ער גמילות חסדים, וואס הייסט אפגעבן זיך פארן אורח, דאס האט אונז אברהם אבינו אויסגעלערנט, דער גאנצער מושג אז מען זאל יענעם, יענעם מלווה זיין, שכר הלווי, דער מושג פון מלווה זיין וואלט מען נישט געוואוסט אן אברהם אבינו, מען וואלט געוואוסט, יענער איז הונגעריג, גיב אים עסן, אבער אים גיין מלווה זיין, וואס, וואס איז דאס, דאס ווייזט אז מיר, דאס איז, דאס איז אזא מין סארט רגישות צו יענעם, וואס א מענטש אליין וואלט נישט, וואלט נישט דערגאנגען צו אזא מין סארט מידה. ווייסן מיר וואס אברהם אבינו האט אונז געגעבן, און מ'האט עס אריינגענומען אין זיך, מ'האט אריינגענומען אין זיך א מידת האהבה. דאס איז, יעדער איינער פון די שבעה רועים האט אונז עפעס געגעבן וואס מיר האבן אריינגענומען אין זיך. דאס איז דאס איז דאס איז א רועה גיט עפעס, גיט עפעס וואס ער האט און ער גיט עס צו אונז. לאמיר איבערהיפן, איך זע, איך ווייס נישט וויפיל צייט מ'וועט האבן, לאמיר גיין צו, דאס איז א רועה. וואס איז די שמונה נסיכי אדם? אַך, איר האָט עס, איר האָט, אַך, ענין הנסיכי אָדם, איר האָט עס אױפֿן, איך װײס שױן װיפֿל, עס איז ס, קרובֿ צו דער סוף פֿון דער, פֿון דער, פֿון דער טור. ס, די שורה הײבט זיך אָן שזהו, שזהו ענין אכלו רעים כו'. ד, רבותי, ס, װאָס איז דער רועה, סײַ ער גיט אונדז עפּעס, מיר פאשען מיט עפעס, און סיי מיט דעם ווערט ביי אים צוגעקומען אויכעט, בשעת אברהם אבינו האט אונז געגעבן מידת החסד, איז ביי אים צוגעקומען אויכעט, ער פאשעט זיך מיט דעם וואס מיר וואס מיר פירן זיך ווי ער האט אונז אויסגעלערנט, אבער עס איז א זאך וואס ער גיבט אונז עפעס און מיר נעמען דאס אריין אין זיך, מיר נעמען דאס, דאס ווערט אונזער נכס, אברהם אבינו'ס חסד איז געווארן אונזער נכס, מיר האבן עס אריינגענומען אין זיך, דאס איז שבעה רועים. וואס איז דאס נסיכי אדם? אך, ענין הנסיכי אדם היינו שאינן בחינת רועים המלמדים לישראל. כמשה ואבות לייק וואס זענען זיי יע זענען צדיקים תמימים צדיקי צדיקים תמימים ס'איז גאר גרויסע אידן ספעציעלע סארט אידן וואס האבן אונז קיין זאך נישט געגעבן ספעציעל צדיקים תמימים כמו ישי שמת רק בעטיו של נחש מ'געפינט נישט אז ישי איז געווען עפעס א מענטש וואס האט וואס האט עפעס מלמד געווען ער האט עפעס איבערגעגעבן מ'ווייסט אפילו נישט וואס וואס איז געווען אין וואס איז באשטאנען זיין מעלה זאג עפעס א ווארט אין וואס איז באשטאנען ווער ישי איז געווען ער איז געווען א צדיק תם ד' מתו בעטיו של נחש ס'איז גאר א הייכער איד אבער וואס פונקט האט ער אונז אויסגעלערנט? וואס האט ער אונז געגעבן? איז גלאט אז ער איז געווען א שענער איד? אידן האבן געהאט ביי זיך אכט שענע אידן. די ווארט שמונה נסיכי אדם מיינט נישט גלאט, מען האט געהאט ביי זיך זייער שענע אידן, נאר עס איז געווען אידן וואס האבן ס'איז אויכעט א השפעה, אבער עס איז אן אנדערע סארט השפעה פון רועים. איז וואס איז דער, דער ישי ווייסען מיר נישט וואס ער האט אונז אויסגעלערנט. ולא מצינו זה אפילו משה רעיא מהימנא, ס'איז א דבר מיוחד ביי ישי, מען געפינט נישט ביי משה רבינו, ועם כל זה הרי משה הוא רבינו, כתיב זכרו תורת משה עבדי, דאס הייסט זכרו, געדענקט, משה האט אונז עפעס געגעבן, עפעס א דבר מיוחד, מה שאין כן ביי ישי שלא האיר על דרך משה, ואף על פי כן נמצא בו מעלה יתירה שלא יתאמן עד שמת רק בעטיו של נחש. או, און זאגט ווייטער, ומהם נמשך גם כן כח לנשמות ישראל בעבודה בדרך בחינת מקיף, מה שאין כן מהרועים נמשך בבחינת פנימיות ונקרא מזון כנ"ל, אבל מהנסיכים נמשך רק בבחינת מקיף. וכמו הנסיך שהוא ענין מלוכה שהוא בחינת מקיף ששמו נקרא על אנשים שבמדינתו ואין ההשפעה בפנימיות ממש, רגע לאמיר זען, רק הוא על דרך משל כמו אחד מתפעל מתפילת אדם צדיק המתפלל בדחילו ורחימו ומסירות נפש שעל ידי זה מתפעל גם הוא ויעורר מבחינת המקיף אף שלא קיבל ממנו בפנימיות השכלה וחכמה על ידי דיבור שהוא השפעה בפנימיות כי אם שנתפעל מצדקתו ועל ידי צדקתו ואהבה ויראה שלו בבחינת ריחוק ממנו ובחינת מקיף דארף זען דער אלטער רבי טייטשט עס זייער ס'איז דא זייער געשמאקע אותיות אין דעם קטע אבער נאר ס'דא ס'דא ס'דא שמונה נסיכי אדם ס'דא א מענטש דא אידן האבן געהאט ביי זיי גדולי ישראל שאול די גמרא איז איינער פון די נסיכי אדם און ישי זיי האבן געהאט אין זיך צדיקים תמימים העכערע סארט מענטשן זיי האבן נישט געהאט עפ זיי האבן אונז נישט געגעבן עפעס א דבר מסוים א געוויסער זאך האבן זיי אונז נישט געגעבן אבער מיט דעם וואס מיר וואס זיי זענען א חלק פון כלל ישראל איז האט זיך אויפגעהויבן דעם גאנץ כלל ישראל איז אנדערש ווייל ס'איז געווען אזעלכע סארט אידן ס'דא אמאל א מענטש איז משרה א מענטש קומט אריין אין א צימער ער איז משרה א געוויסע סארט אוויר א געוויסע סארט א געוויסע סארט רוממות וואס די גאנצע צימער ווערט אנדערש אלע מענטשן וואס זענען בסביבתו ווערן אנדערש ווייל ער איז דארטן דא איז וואס האט ער דיר געגעבן וואס פאר א מעסעדזש האט ער דיר געזאגט ער האט נישט געזאגט ער האט גארנישט נישט געזאגט ער האט נישט געזאגט עפעס א דבר מסוים ער האט אונז אויסגעלערנט זיין איידל א מענטש קומט אריין אין א צימער במילא אלע פירן זיך איידעלער. אלע פילן זיך עפעס אנדערש, מען פילט עפעס א געוויסע, וואס ער האט אויסגעלערנט צו זיין שענער, ער האט גארנישט נישט אויסגעלערנט, ער וועט ארויסגיין און יעדער איינער וועט זיך פירן מיט די זעלבע ווילדקייט ווי עס איז געווען ביז איצטער, אבער ס'דא בשעת בשעת ער איז דארטן איז די גאנצע צימער אנדערש, די גאנצער אטמאספער איז אנדערש, נישט ער גיבט עפעס, מיט זיין עצר מיט זיין עצם זיין אדער עצם זיין אין זיין סביבה הייבט אויף דעם גאנצן עולם. דאס איז שמונה נסיכי אדם. משה רבינו, אברהם אבינו, ס'איז אלץ געווען אידן וואס האבן אונז עפעס געגעבן. האבן זיי אונז עפעס געגעבן, מען קען מגדיר זיין וואס מען האט געקראגן פון זיי, און מיר האבן עס אריינגענומען אין זיך, עס איז געווארן אונזערע הנחות. אברהם אבינו'ס מידות זענען געווארן אונזערע מידות. ישי, מיר ווייסן אליין נישט וואס ישי האט אונז געגעבן, אבער עס איז דא א געוויסער העכערקייט אין כלל ישראל וואס מיר האבן היינט, וואס מען קען נישט מגדיר זיין וואס איז דער העכערקייט. עס איז דא א געוויסע איידלקייט, א געוויסע סארט, מען קען, מען קען, עס איז נישטא, מען קען נישט מגדיר זיין וואס דאס איז. אבער ס'דא עפעס א תכונה פון א העכערקייט און א איידעלקייט וואס מיר האבן, וואס קומט מצד דעם וואס איז געווען שמונה נסיכי אדם. ס'איז עפעס א כלליות'דיגע יראת שמים, ס'איז נישט א זאך וואס קען זיך אפטייטשן אין וואס. בדוגמת וואס דער אלטער רבי זאגט דא, בדוגמת ווי זאגט אלטער רבי ענין המלוכה שבחינת ששמו נקרא על אנשי מדינתו. דא מ'געפינט זיך אין א, דער הערשער איז א גרויסער הערשער, עפעס א ספעציעלער מלך. איז דער בשעת א מענטש גייט אריין אין זיין מדינה פילט ער עפעס אנדערש, א מענטש פילט נישט מען פארט אפילו אן דעם ווי דער אלטער רבי זאגט בכלל א מענטש פארט פון א פלאץ צו א פלאץ איז פילט ער אז עפעס אן אנדערע סארט פלאץ, קען נישט מגדיר זיין אין וואס באשטייט אז דא איז אנדערש פון דארטן, אין וואס באשטייט אז בשעת ער פארט אין ניו יארק פילט ער אנדערש ווי ער פארט עפעס אין א צווייטע פלאץ. מ'קען נישט מגדיר זיין, אמאל קען מען אפשר יא מגדיר זיין, אבער דער געפיל, מ'קען נישט מגדיר זיין אין וואס באשטייט דעם, ס'איז דא עפעס א מקיף'דיגער חילוק, ס'איז אן אנדער, די גאנצע זאך איז אין אן אנדער סארט, די גאנצע חפצא ארבייט אינגאנצן אנדערש, מ'קען נישט מגדיר זיין, ס'איז נישט קיין דבר פרטי, ס'איז דא זאכן וואס זענען דברים פרטיים, א געוויסער זאך וואס ווערט צוגעקומען צו א מענטשן, דערנאך איז דא וואס אלץ וואס מ'האט איז אין אן אנדער רמה, אין אן אנדער אין אן אנדער אטמאספער מצד א געוויסער ענין. יעדער זאך וואס מען האט איז אויף אן אנדער אן אנדער שטעל מצד מצד עפעס. אן אנדער שטעל הייסט נישט וואס מען גיבט צו נאך עפעס. אז מען גיבט צו נאך עפעס האט מען נאך עפעס. אברהם אבינו האט האט צוגעגעבן מיט גמילות חסדים איז דער גאנץ דער גאנצער מענטש געווארן אנדערש. דער מענטש איז ביי אים צוגעקומען נאך א פרט. דערנאך איז דא וואס די אלע פרטים פון מענטשן ווערן אויפגעהויבן אויף אן אנדער סארט שטעל, אן אנדער סארט רמה. דאס איז נישט מען גיט מען גיט נישט צו נאך א געוויסער זאך, מען גיט צו אין אלץ וואס דער מענטש האט, א העכערקייט און א געוויסער איידלקייט, דאס איז די שמונה נסיכי אדם. אור מקיף הייסט, אור מקיף הייסט, אור מקיף מיינט אז ס'איז נישט א זאך וואס איז בגדר, ס'איז נישט קיין דבר פרטי, ס'איז נישט ביי זאך וואס איז בגדר אפטייטשן, וואס וואס האסטו מיר געגעבן? האסט האסט געגעבן א כלליות'דיגע זאך וואס האט איבערגעמאכט דעם מענטש אינגאנצן. דער תורה רעדט אז א מענטש גייט דורך א איד וואס דאווענט, א צדיק וואס דאווענט בדחילו ורחימו, איז דער צדיק, זאגן אז דער מענטש האט אריינגענומען אין זיך עפעס פון די דאווענען פון דער צדיק, דער צדיק ער האט זיין התעוררות, זיין אהבת השם, זיין אהבת השם, פון זיין אהבת השם איז עפעס צוגעקומען צו דעם, צו דעם מקבל, דער וואס גייט דורך אוודאי האט ער נישט אריינגענומען פון זיין אהבה, אבער דער מענטש איז געווארן, איז א געביטענער מצד דעם וואס ער האט געזען יענעם צדיק דאווענען, ער איז זיך, ער איז זיך אינגאנצן געביטן. נישט ער האט עפעס אריין גענומען פון דער צדיק, פון צדיק איז גארנישט אריין אין אים, ער אליין אין זיין ארט האט זיך געביטן, דאס הייסט וואס זעט מען, ס'איז דא א חיבור פון צוויי קצוות, מצד אחד איז וואו דער שינוי געווארן, פון די בשעת מ'רעדט וועגן שבעה רועים, איז ער, ער, איך, מיר האבן געקראנגען פון זיי זאכן, מיר זענען אליין נישט געביטן געווארן, זיי האבן אונז געגעבן זאכן. מיר זענען אליין, מיר האבן זיך אליין נישט געביטן, מ'איז געווארן אנדערע מענטשן, זיי האבן אונז געגעבן זאכן, אוודאי מען קריגט זאכן ווערט מען, ווערט מען אנדערש, אבער נישט וואס מיר האבן זיך געביטן, מיר האבן געקראגן פון זיי זאכן פון איכות. בשעת א מענטש גייט פארביי א צדיק, ער האט עפעס געקראגן פון אים א דבר מסוים, אוודאי האט נישט געקראגן פון אים נישט קיין אהבת השם, ער האט אים נישט מסביר געווען א ווארט פון אלוקות, ער האט נישט געביטן זיין שכל, ער איז, אבער ער איז אין, ער איז נישט, ער אליין, אן דעם, ער האט נישט געקראגן עפעס פון אים, אבער ער אליין האט זיך אינגאנצן געביטן, ער איז געווארן א עפעס א, ביי אים איז געווארן א געוויסע סארט הדרת כבוד, א רוממות, וואס אן פארבייגיין דעם צדיק האט ער נישט געהאט. אז ער האט זיך געביטן, ער אליין האט זיך געביטן, אן דעם וואס ער האט געקראגן פון יענעם. ער, ווי ער שטייט, איז געווארן העכער, איז געווארן איידעלער. און דער העכער און איידעלער איז נישט א זאך וואס איז בגדר אפטייטשן וואס האסטו געקראגן פון אים, האסט געקראגן א כללית'דיגע אויפהייבונג, א כללית'דיגע איידלקייט, א כללית'דיגע יראת הרוממות. דאס איז דער מושג פון שמונה. דאס הייסט, די נפש הבהמית, ס'איז דא זאכן וואס די נפש האלוקית גיט די נפש הבהמית פרטיות'דיגע זאכן, מ'גיט אים א מצוה, א מצוה איז אזוי ווי שבעה רועים, איך גיב דיר תפילין, איך גיב דיר, איך גיב דיר מצות, איך גיב דיר דברים מסוימים. דערנאך איז דא ווען די נפש הבהמית ווערט אויסגעאיידלט. ווי ווערט די נפש הבהמית אויסגעאיידלט? ווי טאקע בייט ער זיך? אדער נישט ווייל נישט נישט מען גיט איר א מען גיט איר עפעס האט מען איר עפעס געגעבן דא רעדט מען מען גיט איר נישט עפעס מען הייבט איר אויף מען מאכט איר איידעלער אביסל מען לאזט אז דער מענטש פילט אז ס'דא עפעס א מענטש פילט ס'דא עפעס א אמת'ע זאך אז ס'דא א אמת'ע זאך ס'דא עפעס ריעל הייבט זיך דער גאנצער מענטש הייבט זיך אויף שלאף דער נפש הבהמית מען מאכט איר ער הייבט זיך אויף ער בייט זיך מצד דעם וואס ער זעט די נפש אלוקית'ס אמת'קייט אז ער זעט די התלהבות נישט נישט אז ער נעמט אריין אין זיך א חלק פון דעם נפש אלוקית, דאס מאכט א שינוי כללי אין אים אז ער ווערט אן אנדערער מענטש, ער ווערט א איידעלער סארט מענטש, דאס איז מצד אחד א השפעה מקיפה, ס'איז נישט א השפעה וואס וואס ער האט עפעס גענומען, ער ווייס אליין נישט וואס ער האט גענומען, אבער אבער דאס האט אים געביטן אינגאנצן, ער האט זיך געביטן. איז ער בייט זיך, ער אליין בייט זיך, נישט וואס ער האט געקראגן פון דעם עליון עפעס, ער אליין האט זיך געביטן, און ווי האט ער זיך געביטן, ער איז געווארן איידעלער, אזא מין סארט איידלקייט וואס קען נישט אפטייטשן, וואס וואס איז מיט דיר געווארן, וואס וואס איז ביי דיר צוגעקומען, נישט א זאך, נישט א דבר פרטי מסוים, א כללית'דיגע העכערקייט, איז דאס דאס איז אין כללות נשמות ישראל, ס'איז דא השגות אין אלוקות, אין תורה און מצוות, וואס מ'ווייסט וואס דאס איז, האבן אונז געגעבן. די רועים, דערנאך איז דא א כללית'דיגער, דער אלטער רבי טייטשט נישט אפ וואס דאס איז. סאו מיר האבן עפעס א קשר מיט אלוקות וואס א איד האט וואס קומט פון די שמונה נסיכי אדם וואס מען קען נישט אפ, א געוויסע סארט הרגש אלוקי וואס א איד האט וואס באשטייט נישט פון פארשטיין געטליכקייט, פון האבן אהבת השם, א געוויסער רגש, א אידישער רגש וואס א איד האט וואס קומט פון די שמונה נסיכי אדם. א געוויסער געפיל צום אייבערשטן וואס איז נישט, מען קען נישט אפטייטשן נישט אין א אהבה נישט אין א, א כללית'דיגער סארט רגש וואס קומט פון די שמונה נסיכי אדם. וואס דאס איז דער וואס מיט דעם מיר האט עפעס נישט געקלאפט, מיר זענען געבליבן אונז, אבער מיר זענען מיר זענען אויפגעהויבן געווארן, פון מיר מיר זענען אויפגעהויבן געווארן, און ס'איז דא עפעס א איידלקייט אין אונז וואס שטאמט פון ענין וואס איז מגמ וואס איז נישט בגדר זען, ס'איז נישט קיין דבר פרטי, ס'איז א זאך וואס איז נישט בגדר א געוויסער זאך, ס'איז נישט קיין מוגדר'דיגע זאך, נישט קיין מוגדר'דיגע איידלקייט וואס מ'קען לייגן אויף אים דעם פינגער וואס איז די איידלקייט, וואס איז די קדושה, אבער ס'איז א קדושה. ס'איז א קשר מיט'ן אייבערשטן וואס מ'קען נישט אנטייטן די פינגער אין וואס פונקט עס באשטייט דעם קשר. און דאס דאס האט א איד פון, מען פארשטייט אליין, דאס וואס א איד האט איז נישט, מיר האבן נישט נאר, מיר האבן תורה, מיר האבן מצוות, ס'דא עפעס, כללית'דיגע קשר וואס א איד האט מיטן אייבערשטן, וואס נישט אפטייטשן אינדעם וואס ער דאווענט, וואס ער לערנט, ס'איז דא עפעס א כללית'דיגער קשר צום אייבערשטן, וואס דאס קומט פון די שמונה נסיכי אדם, וואס דאס איז ביי אונז, וואס דאס איז, וואס דאס איז ביי אונז אויך דא בזמן הגלות, דאס איז, דאס איז אריינגעקראכן אין דער מציאות פון א אידן, אין דעם חשך פון א איד איז דאס דא. ולכן, לאמיר זען דעם. וכן על דרך זה זאגט דער אלטער רבי, איך ווייס נישט וואו מען האלט פונקט. וכן על דרך, אויף דף לד און טור א', וכן על דרך זה. וכן על דרך זה אמרו רז"ל גדולה שימושה יותר מלימודה. יא, בשעת דער שימוש פון א תלמיד חכם, דאס דאס גיט אים לערנען פון אים, לערנט ער עפעס פון אים. נעמט ער אריין אין זיך עפעס פון אים, דערנאך איז דא דאס וואס ער ער איז אים משמש, מיט דעם מיט דעם האט ער עפעס פון רב וואס מ'קען נישט אפטייטשן, מ'קען נישט אפטייטשן וואס גיט דער שימוש, אלישע יצק מים על ידי, ער האט עפעס ער האט גארנישט גענומען פון אליהו, אבער עפעס האט ער געקראגן פון אליהו וואס אן דעם וואלט ער נישט געקענט זיין וואס ער איז געווען. דער עפעס, די גמרא טייטשט נישט אויס וואס איז דער עפעס, און ס'איז ס'איז נישט א עפעס וואס מ'קען עס אפטייטשן, ס'איז א כללית'דיגער זאך, א מקיף'דיגער זאך, א מקיף'דיגער הייסט אז ס'איז נישט בגדר, ס'איז נישט קיין דבר מוגדר. נישט קיין דבר מוגדר. והגם שלימוד הוא השפעה פנימית, והשימוש חיצוניות, אף על כן מקבל על ידי זה יותר יראת שמים, וואס איז דער טייטש יותר יראת שמים, יותר יראת שמים, אבער עס איז נישט אפגעטייטשט אין וואס באשטייט די מערער יראת שמים. סא אלץ ווערט אנדערש, די גאנצע מציאות ווערט אנדערש מצד דעם. ס'איז עפעס א כללית'דיגע הויכקייט וואס די גאנצער מענטש ווערט אנדערש מצד דעם שימוש. עשה כן המשכה מבחינת מקיף. וואו טייטשט עס די אלטער רבי לגבי ס'איז זייער א געשמאקער קטע. לאמיר אפשר זען דעם דעם ס'ווערט אביסל שפעט. על כל פנים דאס איז דער דאס איז די נרות חנוכה די שמונה נרות וואס איז דא אין חנוכה אויכעט. דאס איז א דאס איז מ'געפינט זיך אין חושך דאס הייסט מ'נעמט נישט ליכטיגקייט פון ערגעץ אנדערש. מען מען געפינט זיך אין חשך, און דארטן גופא, ווי ווי בכח אז בשעת מען געפינט זיך אין חשך זאל מען זיך אויפהייבן, איז דאס ווייל ס'לייכט א דרגה פון מקיף פון אלוקות, א העכערקייט פון אייבערשטן וואס דאס אפילו א מענטש וואס נעמט נישט אריין אין זיך פון דעם עליון, ער זעט נישט אין דעם עליון, ער בלייבט אין זיין פינסטערקייט, אבער דאס הייבט אים אויף אויכעט. דאס איז א דרגה וואס האט אין זיך נישט א הגדרה מדויקת וואס דאס איז, אויב ס'איז דא א הגדרה מדויקת וואס דאס איז, איז בכדי צו נעמען פון דעם דארף מען האלטן ביי דער ליכטיגקייט, דארף מען האלטן ביי די זאך. ס'איז דא אזא דרגה פון אור וואס אפילו אין חושך, אן ארויסגיין פון דער חושך, הייבט עס דיר אויף, גיבט עס א איידלקייט אין חושך. דאס איז א דרגה וואס דאס איז מקיף בעצם. נרות מקדש איז יעמאלט, דאס זאגט דער אלטער רבי, זאגט אין עבודה וואס ווערט גענוצט אין נרות המקדש, אהבה, יראה, חכמה, דאס איז אורות מוגדרות, דאס איז א פייער וואס האט א הגדרה וואס דאס איז, א געוויסע גילוי פון געטליכקייט. אהבת השם, יראת השם, נרות חנוכה איז שמונה, שמונה איז, שמונה הייסט איז למעלה מהגבלה שטייט, מען ברענגט דעם כלי, שמונה איז למעלה מהגבלה, ס'איז נישט קיין, ס'איז א מקיף הייסט, ס'איז נישט קיין דבר מסוים, אבער ס'איז א זאך וואס האט אויף זיך נישט קיין הגדרה מדויקת וואס דאס איז, ס'איז דער דרגה פון אלוקות וואס ס'איז נישטא הגדרה וואס דער אייבערשטער איז, נישט קיין בלי גבול, נישט קיין גבול, ס'האט נישט קיין הגדרה. און דאס לייכט אז אפילו אין חושך, דער חושך ווערט, ס'ווערט א איידלקייט כללית אין דער מציאות האדם. נישט אז עפעס קומט אן צו מיר, ס'איז דא עפעס א ליכטיגקייט פון אייבערשטן וואס מ'קען נישט אנטאפן אין וואס באשטייט, וואס איז מיר צוגעקומען פון דעם וואס איך האב דעם אייבערשטן, ס'נישט דא וואס איז ביי מיר צוגעקומען, דער גאנצער מענטש בייט זיך מצד דעם, ס'איז דא עפעס א כללית'דיגע העכערקייט וואס מ'קען נישט אפטייטשן אין וואס באשטייט די העכערקייט. שאינה מאירה. דאס איז די אספקלריא שאינה מאירה, דאס איז דער איידלקייט וואס ווערט אין די נפש הבהמית, ס'איז נישט וואס די נפש הבהמית

מען דארף לערנען די מאמר, זאג דאס איז נאר א נקודה, מען דארף לערנען, גוט, פשוט גוט, זייער א געשמאקע מאמר, גוט אדורך לערנען, אדורך לערנען די מאמר. עס איז געווען א דבר מקיף אביסל, פאר, פאר חנוכה, שמונה.